האלט מען דף י"א עמוד א' אונטן ביי די משנה, דריי שורות פון אונטן. זאגט די הייליגע משנה, בשחר ווען עס קומט צופרי איז מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה, עס איז דא צוויי ברכות וואס מען ליינט פאר קריאת שמע, דאס איז די ברכה פון יוצר אור, די ברכה פון אהבה רבה ואחת לאחריה, און איין ברכה וואס מען ליינט נאך קריאת שמע, דאס איז די ברכה פון גאל ישראל, בערב ווען עס קומט ביי נאכט מברך שתיים, דאס איז המעריב ערבים. און דארטן אהבת עולם איז שתיים לפניה ושתיים לאחריה און ס'דא צוויי ברכות וואס מ'ליינט נאכדעם דאס איז די ברכה פון גאל ישראל אמת ואמונה און די ברכה פון השכיבנו תוס' פרעגט שוין וואס איז די ברכה פון יראו עינינו און תוס' זאגט אז דאס איז א שפעטערדיגע ברכה וואס מ'האט מתקן געווען אז מענטשן וואס קומען שפעט אין בעסמעדרעש זאלן זיך קענען מיטכאפן מיט שמונה עשרה פשט איז זיי וועלן אויסלאזן יראו עינינו און זיי זאלן זיך תיכף שטעלן שמונה עשרה אזוי ביי די טיים מ'ענדיגט וועלן זיי קענען אהיימגיין צוזאמען מיטן ציבור, מ'זעט אסאך זאכן וואס מ'האט געטון אז מענטשן זאלן נישט דארפן אהיים וואקן אליין, עס האט אויך געהאלפן מחזק זיין אז מ'זאל קומען אין בית מדרש, ווייל אז א מענטש קומט אין בית מדרש און ער האט אן אישו אז ער וועט בלייבן אליין וועט ער אינגאנצן נישט קומען, על כל פנים ס'איז נישט מעיקר הדין די ברכה יראו עינינו, גיימיר ווייטער, אחת ארוכה ואחת קצרה. איז די משנה גייט ארויף אויף די ברכות פון ביינאכט איז אחת ארוכה, אזוי טייטשט רש"י אחת ארוכה מיינט אז ס'איז דא איין לאנגע ברכה פון אמת ואמונה, און אחת קצרה דאס איז השכיבנו, תוס' פרעגט שוין אז השכיבנו איז נישט אסאך קערצער ווי אמת ואמונה פארוואס רופסטו דאס ארוכה און דאס קצרה, און תוס' האט א אנדערע מהלך און אונז צו מיר גיין ווייטער ס'איז כדאי צו דערמאנען וואס רש"י זאגט אז למעשה האבן אונז דא אויסגערעכנט זיבן ברכות, דריי ברכות וואס איך זאג צופרי און פיר ברכות וואס איך זאג ביינאכט. רש"י זאגט אז די רמז דערפון איז א פסוק פון שבע ביום הללתיך אז דורכן טאג דארף א מענטש לויבן דעם אייבערשטן מיט זיבן ברכות, און מפרשים זאגן פארוואס איז פיר ביינאכט ווייל זריזין מקדימין למצוות אז איך לאז מיך אריין אין די מצוה פון שבע ביום הללתיך וויל איך שוין תיכף ביינאכט ווייזן אז איך טו די רוב דערפון אז איך טו פיר. זאגט די הייליגע משנה ווייטער מקום שאמרו להאריך דארט ווי חזל האבן מתקן געווען א לענגערע ברכה אינו רשאי לקצר לקצר א קערצערע ברכה אינו רשאי להאריך, ווי ס'זעט אויס פון די ראשונים איז נישט ממש יעדע ווארט אין א ברכה מעכב, נאר די ווארט איז פון להאריך מיינט אז ס'דא געוויסע טאלקינג פוינטס אין א ברכה, און ס'דא געוויסע טאלקינג פוינטס אין א ברכה וואס די ברכה דערמאנט. מילא זאל א מענטש נישט מקצר זיין ער זאל נישט אויסלאזן די נקודות וואס ווערן דערמאנט, די זעלבע זאך פארקערט אז דארט ווי ס'איז א קורצע ברכה לייגן א ברכה נישט קיין לעדל, לייג נישט אריין אין א ברכה נאך זאכן אבער מעין הברכה אז א מענטש וויל מאריך זיין מעג ער מאריך זיין אזוי זעט אויס פון מאירי און אונז צו מיר גייען ווייטער לחתום, ס'דא געוויסע ברכות ווי רש"י טייטשט וואס קומט מיט א חתימה, פשט איז ס'הייבט זיך אן מיט א ברוך אתה ה', און נאכן סוף פון די ברכה איז דא נאכאמאל א ברוך אתה ה', ברוך אתה ה' יוצר המאורות, איז אינו רשאי שלא לחתום, כ'האב נישט קיין רעכט אויסצולאזן די חתימה, שלא לחתום, וואס דאס איז למשל ברכת הפירות, אדער ברכת המצוה על נטילת לולב, יא, ס'איז דא איין איין ברוך אתה ה', ס'איז נישט דא ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם ברוך אתה ה' על נטילת לולב, איז דעמאלטס איז אינו רשאי לחתום, די ווארט איז ס'איז דא א הלכה פון מטבע שטבעו בו חכמים, די ברכות זענען זייער. פונקטליך געמאסטן און געוואויגן, א מענטש דארף זיך האלטן צו די נוסח הברכה וואס חזל האבן מתקן געווען. זאגט די הייליגע גמרא, מאי מברך? די משנה איז געשטאנען אז איך מאך צוויי ברכות פאר קרישמע צופרי, וואס איז די וואס איז די ברכה? און די גמרא גייט זיך שוין קודם שטעלן די ערשטע ברכה, אמר ר' יעקב אמר ר' אושעיא, אז מען רעדט דא פון יוצר אור ובורא חושך, פרעגט די גמרא, לימא יוצר אור ובורא נוגה? וואס עפעס כאפסטו אן א לשון פון חושך? ס'איז נישט אזא לשון מעליא. אויב איך קען עוואוידן חושך, חושך איז נישט קיין זאך וואס א מענטש זאל זיך פילעווען דערין, אז איך קען עס עוואוידן, איך קען גיין מער מיט א ווייכערע לשון וואס הייסט נוגה, וואס ס'איז דא וואס זאגן אז נוגה איז א לשון סגי נהור, אז ס'מיינט אז איך רוף עס לעכטיג, סגי נהור, אז איך רוף עס לעכטיג, אבער איך מיין טונקל, בקיצור אז איך קען דאס זאגן בדרך רמז, אז איך רעד פון חושך וואס דארפסט אנכאפן דעם חושך אליין, ענפערט די גמרא כדכתיב קאמרינן און די לשון הפסוק אין ישעיה איז יוצר אור ובורא חושך, אלא מעתה עושה שלום ובורא רע מי קאמרינן קוקסט אריין אין פסוק די עולם קען עס זעהן דא אין די זייט איז די לשון הפסוק איז יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא רע. איז אויב ביסטו מקפיד צו גיין מיטן לשון הקרא, פארוואס דארט פארשטייסטו יא? מי קאמרינן כדכתיב, זאגן אונז דען ווי ס'שטייט אלא כתיב רע וקרינן הכל, פארוואס? ווייל ס'איז לישנא מעליא, וואס דארף איך זאגן רע ווען איך קען דאך זאגן הכל וואס איז כולל אויך רע? איז הכא נמי לימא נוגה אלץ לישנא מעליא? זאגט די גמרא ניין, אלא אמר רבא, ס'דא אן אנדערער ענין פארוואס, ס'דא אן אנדערער ענין פארוואס איך גיי דערמאנען דעם ובורא חושך ווייל ס'איז דא אן ענין פון כדי להזכיר מידת יום בלילה ומידת לילה ביום די אפקורסים האבן געזאגט ס'איז דא צוויי באשעפערס חס מלהזכיר ס'איז דא א לעכטיגער גאט וואס ער האט באשאפן אור און נאכדעם איז דא א טונקעלע גאט א גאט פון העדר וואס ער האט באשאפן חושך און אונז וויל מיר זאגן ניין אז אפילו ווען איך בין יוצר אור כ'לויב דיר אונזער באשעפער אז ער האט באשאפן אור וויל איך אויך זאגן ובורא חושך סאו ווען איך קום עקסקלודן אז איך וויל דווקא זאגן חושך דארט קען איך נישט רעדן ברמז כ'קען נישט זאגן אז אז יוצר אור ובורא נוגה און גיין מיט א לשון סגי נהור דאס מיינט אויך חושך איך וויל דאך עפעס עקספליסיטלי ארויסברענגען אז מיין גאט איז נישט נאר אור סאו דארף איך זאגן קלאר חושך ממילא גיי איך צוריק צו די לשון הכתוב הגם דאס איז נישט מיין עיקר טעם באט איך גיי צוריק צום לשון הפסוק פון יוצר אור ובורא חושך. זאגט די גמרא בשלמא מידת לילה ביום כדאמרינן, אונז האבן יעצט עסטעבלישט ווען איך דערמאן דער ענין פון די ובורא חושך אפילו בייטאג, ווייל יוצר אור ובורא חושך, אלא מידת יום בלילה היכי משכחת לה, וואו טרעף איך אין סידור דער ענין אז אפילו ביינאכט לויב איך דעם אייבערשטן אויף דעם וואס ער האט באשאפן טאג, אמר אביי קוק אריין אין די נוסח הברכה, גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור זעט מען אויך די ענין אז דער אייבערשטער איז ביידע ס'איז אור וחושך און ביינאכט דערמאן איך אויך אז ער איז דער וואס שאפט אור. ואידך מאי, אונז מיר יעצט גייען דאך מסדר זיין וואס איז די ערשטע ברכה פון די בשחר מברך שתיים, ס'איז וויכטיג צו דערמאנען א רשי, רשי זאגט אז וואס טוט זיך מיט די ברכה פון ישתבח, אונז האבן דאך א ברכה פון ישתבח, בשחר מברך שתיים, אפשר רעדט מען פון ישתבח, זאגט רשי אז ניין, ישתבח האט גארנישט מיט קרישמע, ישתבח איז א ברכה וואס איך קען זאגן אפילו ביינאכט, ס'איז א ברכה וואס איז לסיום פון פסוקי דזמרה, רשי זאגט אזוי ווי ביי הלל, ביי הלל ענדיגט מען דארטן יא יהללוך. ס'איז דא א ברכה וואס זאגט מלך מהולל בתשבחות, ס'איז דא א ברכה וואס איך זאג דארט נאך הלל, איז די זעלבע זאך ישתבח איז א ברכה אלס די סיום, און ס'האט נישט מיט ברכת קרישמע, פון די רשי איז משמע אזוי זאגט די ביאור הלכה, אז די ברכות פון קרישמע וועט מען דארפן זאגן ביום, יא ווייל רשי זאגט אזוי, ישתבח קען איך זאגן ביינאכט, ס'האט נישט מיט מיטן זמן קרישמע, אבער איז משמע אז די מברך שתיים לפניה האט נישט מיט א דין קרישמע, כרז א. מעג מען זאגן יוצר אור פאר משיכיר? ס'איז נישט אזא פשוטע, ס'איז נישט אזא פשוטע הלכה, אונז מיר גייען ווייטער. ואידך מאי, וואס די צווייטע ברכה וואס איך זאג פון לפניה פאר קרישמע, אמר רב יהודה אמר שמואל אהבה רבה, ס'איז די ברכה פון אהבה רבה, און דא שטייט אויך אז די נוסח פון די ברכה איז אהבה רבה, וכן אורי ליה ר' אלעזר, ר' אלעזר לר' פדת בריה צו זיין זון פדת. אז וואס אז די נוסח הברכה איז אהבה רבה תניא נמי הכי אונז האבן אויך אזוי געלערנט אין אומרים אהבת עולם אלא אהבה רבה אבער ורבנן אמרי אהבת עולם מ'זאגט יא אהבת עולם וכן הוא אומר אזוי שטייט אין פסוק ואהבת עולם אהבתיך ער ברענגט א פסוק וואס די פסוק זאגט די לשון פון אהבת עולם על כן משכתיך חסד איז אז אונז האמיר אזא שיינע פסוק וואס מ'הערט ס'איז א מורא'דיגע פסוק וואס ברענגט ארויס אז די אהבה פונעם אייבערשטן איז אהבת עולם, גייען אונז זיך האלטן מיטן נוסח ה מיטן נוסח הברכה פון אהבת עולם, למעשה תוס' דערמאנט שוין אז אונז האמיר דא א גרויסע מחלוקת און מ'זאגט אהבת עולם אהבה רבה, תוס' מאכט א פשרה אז צופרי זאל מען זאגן אהבה רבה, און סא די ווי די מפרשים ברענגן ס'איז אויך דא א פסוק פון חדשים לבקרים רבה אמונתך, ס'איז אויך א טייערע פסוק, מ'זעט די. די לשון פון רבה קען מען זאגן אהבה רבה און ביינאכט זאל מען זאגן אהבת עולם. למעשה מען קוקט אריין אין אונזער סידור איז שטייט אז אז צופרי זאל מען אויך זאגן אהבת עולם און נאר שבת פירט מען זיך על פי הרמ"א און זאגט אהבה רבה. בעצם איז עס א מחלוקת מחבר און רמ"א ווייל ס'איז דא וואס זאגן דא די גאנצע גירסא פארקערט זאגן נישט אהבה רבה זאגן נאר אהבת עולם. ס'איז דא פארשידענע מהלכים דא אין די ראשונים איז וויאזוי אונז פיר מיר זיך באופן כללי על כל פנים ווי ס'שטייט אין סידור איז איז א פשרה צווישן שבת און די וואכן אבער ביינאכט זאל מען זאג מיר אלע אהבת עולם און אונז מיר גייען ווייטער. א נייע הלכה, אמר רב יהודה אמר שמואל, דער עולם האט עס? אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה נאכגעזאגט פון שמואל, השכים לשנות, אז מענטש איז אויפגעשטאנען צופרי און ער וויל גיין לערנען, צו מ'האט שוין אויבן געהאט א שאלה צו מ'מעג לערנען פארן דאווענען צו מ'מעג נישט לערנען פארן דאווענען, ס'איז א שמועס פאר זיך, עד שלא קרא קריאת שמע צריך לברך, אויב האט ער נאכנישט געליינט קריאת שמע איז דארף ער זאגן ברכת התורה, ס'איז דא א חיוב, מ'וועט זען די שפעטערדיגע בלעטער. אז כי שם השם אקרא הבו גודל לאלקינו אז פארן לערנען דארף מען זאגן ברכת התורה, אבער משקרא קריאת שמע אויב האט ער שוין געליינט קריאת שמע איז אין צריך לברך דארף ער נישט יעצט גיין זאגן ברכת התורה אויף דעם וואס ער וויל לערנען פארוואס שכבר נפטר באהבה רבה און ווי רש"י דערמאנט אז די אינהאלט פון די ברכה פון אהבה רבה איז ותן בלבנו ללמוד וללמד לשמור ולעשות ותלמדם חוקי חיים, רש"י ברענגט א גירסא חוקי רצונך על כל פנים ס'איז די אינהאלט פון א ברכת התורה, ממילא מיט אהבה רבה בין איך שוין יוצא. תוס' האט א שמועס אז אפשר איז די הלכה געזאגט געווארן נאר אז א מענטש האט זיך געזעצט לערנען, תיכף נאכן דאווענען האט ער זיך געזעצט לערנען, קען די ברכה חל זיין אויף זיין לערנען, אויב האט ער געמאכט אן הפסק, אפשר נישט. תוס' פרעגט וואס טוט זיך מיט אונז, א מענטש שטייט אויף צופרי, ער זאגט ברכת התורה, און נאכדעם גייט ער אין די דזשאב, און דארטן זעקסע נאכמיטאג צו ביינאכט. צו ווען גייט ער גייט ער אין בית המדרש לערנען? ס'איז דאך דא א מורא'דיגע הפסק ביי סוכה, דו גייסט ארויס פון די סוכה, יא איז יעדעס מאל דו קומסט צוריק ס'געווען היסח הדעת דארפסטו מאכן פון פריש א ברכה, פארוואס דארף איך נישט מאכן א ברכה, יעדעס מאל כ'עפן אויף א גמרא אויב האב איך געהאט היסח הדעת זאל איך מאכן ברכת התורה? תוס' זאגט דא א מורא'דיגע יסוד, כ'על עס זאגן ממש מיטן לשון ווייל ס'איז ממש א יסוד'דיגע תוס' שיינע תורה. שאינו מייאש דעתו, א מענטש איז זיך נישט מייאש דעתו, וואס א מענטש פארקלאפט די גמרא, דכל שעה אדם מחויב ללמוד, די חיוב פון תורה איז דאך יעדע רגע, אז א מענטש איז אין די ארבעט האט נישט קיין ברירה ער מוז טון פרנסה, ס'איז נישט בעצם קיין היסח הדעת, ווייל ער ווייסט די רגע וואס איך קען וועל איך צוריק גיין לערנען, דכתיב והגית בו יומם ולילה והוי כמו יושב כל היום. בלא הפסק, ס'איז אן אינטערעסאנטע תוס' דא, תוס' ברענגט פון ירושלמי, אויך כדאי צו דערמאנען אז דאס וואס אונז זאגן מיר, וואס? ניין, איך האב נישט קיין חיוב, וואס? איך האב נישט קיין חיוב צו עסן, איך האב א חיוב צו עסן? איך האב נישט קיין חיוב צו עסן אין א סוכה, אויב וויל איך עסן, אויב איך עסטעבליש א נייע רצון צו גיין עסן, דעמאלטס שאפט זיך א חיוב, ממילא די היסח הדעת איז פועל, תורה. טוט זיך מיט מיר, אוודאי האב איך א חיוב, איך האב א חיוב צו לערנען, ס'לויפט נישט אוועק. תוס' זאגט אז דאס אונז זאגן מיר די ברכות פון יברכך ה' נאך אלו דברים איז טאקע אלס דעם, מ'ענדיגט ברכת התורה, יא מלמד תורה לעמו ישראל, וויל מען תיכף לערנען, זאגט מען אלו דברים אז די אז די ברכות זאל חל זיין אויף דעם, אבער תוס' זאגט ס'איז נישט מעיקר הדין, טאקע מצד דעם חידוש אז אפילו ווען ס'איז דא א היסח הדעת, א כמו היסח הדעת, פון די ברכת התורה ביזן לערנען הייסט נישט קיין היסח הדעת און א מענטש איז אלץ מחויב לערנען ער איז א א איד'ס קאפ איז אלץ ביי די גמרא מי יתן והיה גייען מיר ווייטער אמר רב הונא אז אונז האבן גערעדט דא פון הלכות ברכת התורה גייט די גמרא אויסשמועסן ווען א מענטש דארף זאגן ברכת התורה אמר רב הונא למקרא אז א מענטש לערנט פסוקים צריך לברך ווייל ס'איז תורה שבכתב למדרש דאס איז מדרשים וואס דרש'ן די פסוקים אין צריך לברך. לעזר אמר למקרא למדרש צריך לברך מ'דארף פאר ביידע למשנה דאס איז תורה שבע"פ וואס די מילים די ווערטער פון תורה שבע"פ איז דאס האבן מענטשן געזאגט די אינהאלט איז פונעם אייבערשטן איז אין צריך לברך רבי יוחנן אמר אף למשנה נמי צריך לברך אבל לתלמוד אינו צריך לברך די אלע סברות וואס מען שמועסט אויס אין בית מדרש רבא אמר אף לתלמוד צריך לברך און אזוי איז די הלכה אז אפילו ווען א מענטש לערנט גמרא און רש"י זאגט זייער שארפע ווערטער שהוא עיקר התורה שממנו הוראה יוצאה, די עיקר תורה איז טאקע וואס אונז לערן מיר. גמרא. ברענגט ער א ראיה, דאמר רב חייא בר אשי זימנין סגיאין, אסאך מאל הוה קאימנא קמיה דרב כ'בין געשטאנען פאר רב, לתנויי פרקין בספרא דבי רב, ספרא דבי רב מיינט נארמאל תורת כהנים, אבער פאר אונזער ראיה מוז מען זאגן אז ס'מיינט א גמרא, געלערנט געוויסע טעמים און סברות אויף תורת כהנים, פשט איז ס'געווען א לימוד פון גמרא, און וואס האט רב געטון? הוה מקדים, ער איז אויפגעשטאנען אינדערפרי, וקא משי ידיה, האט זיך געוואשן די הענט, ובריך, און ער האט געזאגט ברכת התורה, מתני לן פרקין, און נאכדעם האט ער געלערנט, דאס איז א ראיה אז רב האט געלערנט אז אפילו פאר א מענטש הייבט אן לערנען גמרא איז דא א חיוב פון ברכת התורה, אזוי ווי רב האט דא געטון. מאי מברך, וואס איז די נוסח פון ברכת התורה וואס א מענטש זאגט? אמר רב יהודה אמר שמואל אשר קדשנו במצותיו וצונו לעסוק בדברי תורה ורבי יוחנן מסיים בה הכי רבי יוחנן רבי יוחנן זאגט איך בין נישט צופרידן מיט א ברכה וואס האט נאר א פתיחה אונז האבן געהאט אין די משנה אז ס'דא צוויי סארטן ברכות ס'דא א ברכה וואס האט אויך א חתימה אזוי לערנט רש"י ס'א מחלוקת ראשונים וואס איך זאג יעצט איז ורבי יוחנן מסיים בה הכי נישט אז כ'לייג צו א ברכה נאר איך לייג צו א חתימה צו די פריערדיגע ברכה אז וואס אז הערב נא און אונזער גירסא איז טאקע והערב נא, און מען גייט טאקע נישט ענטפערן קיין אמן פאר והערב, ווייל ס'אלעס א המשך צו די פריערדיגע ברכה, והערב נא ה' אלוקינו, את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כלנו יודעי שמך ועוסקי תורתך, אונז זאגן מיר אויך ולומדי תורתך לשמה, איז ברוך אתה ה' המלמד תורה לעמו ישראל, רש"י טייטשט דא הערב נא יערבו עלינו לעסוק בם מאהבה, די עיקר תפילה איז אז א מענטש זאל. לערנען מאהבה, די גמרא זאגט אז א מענטש דארף זיין א לומד מאהבה וסוף הכבוד לבא, ווען א מענטש אינוועסט אין א זאך ווייל ער מוז, איז ער טוט עס און בדיל ויעבור, ער גייט ווייטער, ווען א מענטש טוט עס ווייל ס'איז א פעשען, ווייל דאס וויל ער טון, איז ער לעבט דערין, יעדע פאר מינוט ווען ער האט, כאפט ער אריין, זיין קאפ גייט א גאנצן צייט צוריק דארטן, און דאס איז די עיקר לימוד התורה פון והגית בו, אז א מענטש זאל זיין באמת אינוועסטעד דערין, און דאס איז אונזער תפילה פון והערב. רב המנונא אמר, אונז האבן שוין די ערשטע ברכה, ס'האט א פתיחה. און ס'האט א חתימה ורב המנונא אמר, רב המנונא לייגט צו א צווייטע ברכה, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו ברוך אתה ה', נותן התורה, אמר רב המנונא, האט רב המנונא געזאגט זו מעולה שבברכות, דאס איז די בעסטע פון די ברכות לויט אונז, לויט אונז אז סך הכל רעדט מען דא פון צוויי ברכות, עס דארף דארף מען זיין די גירסא זו מעולה שבתרווי', פון צווישן די צוויי ברכות וואס אונז האבן יעצט דערמאנט, איז דאס די מעולה, דאס די בעסטע, פארוואס איז דאס די בעסטע, זאגט רש י, כ'קען נאכזאגן די לשון פון רש י, לפי שיש בו הודאה למקום, הודאה למקום וקילוס לתורה לישראל, ס'אנטהאלט דריי זאכן, ס'איז הודאה למקום, מ'דאנקט דעם אייבערשטן אויף דעם וואס ער האט אונז געגעבן די תורה, און ס'רימט אויך זייער שטארק אויס כלל ישראל, אז זיי זענען די חשובסטע, גיי מיר ווייטער. הלכך וועגן דעם איז לימרינהו לכולהו, ווייל ס'איז דא א מורא'דיגע מעלה פון די ברכה פון אשר בחר בנו, און איך וויל נישט גיין מבטל זיין די ווערטער פון די פריערדיגע אמוראים וואס האבן געהאט א אנדערע נוסח, מילא, אין אנדערע ווערטער אזוי, רב המנונא איז מסכים אז איך וויל א ברכה מיט א חתימה און מיט א פתיחה און א חתימה, ווייל די צווייטע ברכה האט אויך, הייבט אן ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר בחר בנו. און כ'ענדיג ברוך אתה השם המלמד תורה לעמו ישראל און נאר וואס דען? ער זאגט אז מיין ברכה איז א בעסערע נוסח ווי דיין ברכה וואס האט אויך א פתיחה און א חתימה, און אונז נעמען מיר אן אז אונז זאגן מיר ביידע, און טאקע ווייל דאס איז די מעולה שבברכות פאר א איד איז עולה לתורה, וואס זאגט ער? זאגט די מעולה שבברכות די אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער. תנן התם אונז האבן געלערנט אין א משנה מסכת תמיד. יעצט גייען מיר רעדן וועגן די סדר העבודה פון ליינען קריאת שמע אין בית המקדש. די כהנים, די כהנים זענען געלאפן אויף זייער א טייט סקעדזשועל. רש י ברענגט אז איינער וואס ליינט קריאת שמע מיט די אנשי משמר, דאס איז די כהנים וואס איז זייער משמר, זיי זענען יעצט אן די קלאק, גייט נישט יוצא זיין מיט זיין מצוות קריאת שמע, זיי האבן געהאט א רעכט צו ליינען קריאת שמע נאכן עלות, אזוי ווי אונז לערנען נאכן עלות. פארן זמן משיכיר, ווייל מ'האט מורא געהאט אז די כהנים זענען אזוי פארנומען מיט די עבודה אז זיי גייען אינגאנצן פארפאסן צו ליינען קרישמע, האט מען זיי געגעבן א רעכט צו ליינען קרישמע אפילו פארן זמן, אבער סתם א מענטש טאר נישט מיט זיי מיטליינען, סאו ווען ס'קומען צום דאווענען איז די סידור פון די כהנים איז אויך געווען זייער א דינע סידור, זיי האבן געהאט אן אנדערע אן אנדערע סדר עבודה ווייל זיי זענען געווען עמוס מיט די עבודת בית המקדש. אמר להם הממונה, רשי טייטשט ס'איז געווען די סגן כהן גדול וואס ער איז געווען געשטעלט צו גיידן די אלע כהנים, מ'האט געזאגט ברכו ברכה אחת, מאכטס איין ברכה פון צווישן די צוויי ברכות וואס אונז האבן געהאט אין די משנה אז וואס איז מברך לפניה פאר קרישמע, עטס זאלטס ליינען איין ברכה, אונז האבן באלד אין די גמרא א שמועס וועלכע ברכה, והם ברכו והם ברכו, זיי האבן טאקע געמאכט די ברכה, און נאכדעם איז וקראו עשרת הדיברות. זייער קרישמע האט געהאט א נופך, ס'האט געהאט נאך א נוסח אז זיי האבן געליינט עשרת הדיברות און נאכדעם האבן זיי געליינט שמע והיה אם שמוע און ויאמר, דאס איז די דריי פרשיות פון קרישמע, נאכדעם איז וברכו את העם, ווי רש"י טייטשט עם העם, זיי האבן געזאגט צוזאמען מיטן ציבור ג' ברכות, דריי ברכות פונעם סידור, דאס איז אמת ויציב, דאס איז די ברכה פון גאל ישראל וואס מ'זאגט נאך קרישמע, ועבודה, דאס איז די ברכה פון רצה, און ווי רש"י זאגט, זיי טוען דאך די עבודה, האבן זיי מתפלל געווען, רצה ה' אלקינו עבודת עמך בית ישראל ואשי ישראל ותפלתם מהרה באהבה תקבל ברצון, איז אבער רש"י זאגט לייגט צו אז זיי האבן אוודאי נישט געזאגט המחזיר שכינתו לציון ווייל זיי זענען אין ציון, המחזיר שכינתו לציון איז א ברכה אויף נאך חורבן בית המקדש בעט מען אז די אייבערשטער זאל אונז צוריק קערן צו די עבודה אין בית מקדש ווען מען איז אין בית מקדש, איז רש"י ברענגט צוויי נוסחאות, איינס איז ברוך המקבל עבודת עמו בית ישראל, עמו ישראל ברצון, און די צווייטע איז וואס אונז זאגן מיר אין יום טוב אי נמי שאותך לבדך ביראה נעבוד, על כל פנים ברכת כהנים, און נאכדעם האבן זיי געזאגט ברכת כהנים, פון תוס' זעהט אויס אז ס'איז געווען ברכת כהנים איז געווען אזוי ווי ס'איז נישט געווען ממש קיין דוכן און מ'איז נישט ארויף געגאנגען על הדוכן ס'איז נישט געווען מיט קיין נשיאת כפיים, ס'איז געווען אזוי ווי אונז זאגן מיר אלקינו ואלקי אבותינו, מען זאגט דארט אין ביי שמונה עשרה אפילו ווען מען דוכנט נישט זאגט מען יברכך השם וישמרך יאיר השם פניו אליך אזוי זעט אויס פון תוס' רש"י זעט אויס ממש מען האט יא געדוכנט, אנדערע ראשונים זאגן אז מען רעדט זיך דא פון א ברכה, וברכו את העם ג' ברכות רעדט מען פון די ברכה פון שים שלום, בכל אופן ס'איז געווען עפעס אן ענין פון ברכת כהנים, ובשבת זאגט די משנה ווייטער איז מוסיפין ברכה אחת, למשמר היוצא, שבת איז דאך געווען די טאג וואס די וואס די ס'האט זיך געטוישט די משמרות, די שיפטס האבן זיך געטוישט, איז איז איז די שיפט וואס איז ארויס געגאנגען האט באגריסט די שיפט וואס קומט אריין מיט א ספעציעלע ברכה. נעמט זיך די גמרא אויף די משנה מאי ברכה אחת, עס האט אנגעהויבן אז איך זאג איין ברכה פון צווישן די צוויי ברכות פון פאר קרישמע, זאגן די כהנים, וועלכע ברכה רעדט מען? כי הא דרבי אבא ורבי יוסי בר אבא איקלעו לההוא אתרא אנגעקומען אין איין שטאט בעו מינייהו האט מען זיי געפרעגט מאי ברכה אחת וואס איז פשט אין די משנה לא הוה בידייהו האבן זיי נישט געוואוסט ואתו שיילוהו לרב מתנה איי געס די צוויי אזוי אזוי מיר אונז לערנען זיי זענען געגאנגען פרעגן לרב מתנה לא הוה בידיה האט ער אויך נישט געוואוסט ואתו שיילוהו לרב יהודה אמר להו הכי אמר שמואל האבן מיר א קבלה פון שמואל אז אהבה רבה אז מ'רעדט דא פון די ברכה פון אהבה רבה. יוצר אור האבן זיי נישט געזאגט, און ס'שטימט אויך מיט דעם וואס אונז זאגן אז זיי זענען געווען זייער פרי, און קיין יוצר אור האט מען נאכנישט געקענט זאגן, אבער אהבה רבה האט מען יא געזאגט. ברענגט די גמרא א צווייטע שיטה, אמר רבי זריקא, אמר רבי אמי, אמר רבי שמעון בן לקיש, אז יוצר אור, ניין, די ברכה אחת וואס די כהנים האבן געזאגט רעדט נישט פון אהבה רבה, ס'רעדט פון יוצר אור. זאגט יעצט די גמרא, כי אתא רבי יצחק בר יוסף אמר, האט רבי יוסף יצחק געזאגט, הא דרב זריקא, די מימרא פון רבי זריקא אז די כהנים האבן געזאגט די ברכה פון יוצר אור לאו בפירוש איתמר, דאס איז נישט קלאר אדרעסירט, ער איז נישט אריינגעקומען בית מדרש זאגן אז די כהנים האבן געזאגט די ברכה פון יוצר אור אלא מכללא האט מען דא געזאגט אן אנדערע הלכה, און פון די אנדערע הלכה האב איך ארויסגעדרינגען אז ס'מוז זיין אז ער לערנט פשט אין די משנה אז מ'רעדט פון די ברכה פון יוצר אור וואס די וואס וואס איז די הלכה וואס רב זריקא האט געזאגט? דאמר רב זריקא אמר רב אמי אמר רבי שמעון בן לקיש זאת אומרת אז פון די משנה אין תמיד איז געדרינגען אז ברכות אין מעכבות זו את זו איך האב א חיוב פון צוויי ברכות יוצר אור אדער אהבה רבה איך האב נאר געזאגט איינע פון די צוויי ס'איז נישט מעכב אה, אוודאי בין איך נישט יוצא געווען די צווייטע ברכה אבער די ברכה וואס איך האב געזאגט אזוי ווי תפילין של יד און תפילין של ראש א מענטש קען מקיים זיין די מצוות תפילין של יד, כ'האב נישט תפילין של ראש, באט ס'נישט מעכב איינס דעם צווייטן. אזא הלכה האט רבי שמעון בן לקיש געזאגט. גייט אונז די גמרא מאכן א חשבון אזוי און מ'דארף אביסל צולייגן קאפ. אי אמרת בשלמא יוצר אור הוו אמרי, גאנץ רעכט אויב דו זאגסט מיר אז די ברכה וואס זיי האבן געזאגט אין בית המקדש איז געווען יוצר אור, היינו דברכות אין מעכבות זו את זו, האב איך א בפירוש'ע ראיה. פון די משנה, פון דעם וואס מ'האט געזאגט נאר יוצר אור אז ברכות זענען נישט מעכב, לא קאמרי אהבה רבה, ווייל זיי למעשה האבן זיי נישט געזאגט קיין אהבה רבה, זיי האבן נישט געזאגט קיין אהבה רבה, יוצר אור יא איז געדרינגען אז איין ברכה איז נישט מעכב די צווייטע, אלא אי אמרת אהבה רבה, הוו אמרי אויב וועסטו מיר זאגן אז די איין ברכה וואס זיי האבן געזאגט אין בית המקדש איז געווען אהבה רבה, אויב און די ברכה זיי האבן אויסגעלאזט איז יוצר אור, מאי ברכות אין מעכבות זו את זו, ווי זעסטו אין אונזער משנה אז ברכות איז נישט מעכב, דילמא האי דלא אמרי יוצר אור. משום דלא מטא זמן יוצר אור, וכי מטא זמן יוצר אור הוו אמרי. ווי די גמרא טענה'ט דא אזוי. די גמרא טענה'ט אזוי, ס'איז נישט דא קיין לעדזשיטעמעט ריזען אויסצולאזן אהבה רבה. אויב מ'האט אויסגעלאזט אהבה רבה איז איז ווייל זיי האבן זיך געיאגט. יא? זיי האבן זיך געיאגט. און פשט איז אז איך בין יוצא מיט דעם וואס איך זאג יוצר אור און געגאנגען ווייטער און אין ברכות אין מעכבות זו את זו. אויב האבן זיי אבער געזאגט די ברכה פון אהבה רבה. איז ווער זאגט דיר אז יוצר אור האבן זיי אויסגעלאזט סתם ווייל ס'איז נישט מעכב? יוצר אור קען איך דיך זאגן א צווייטע סיבה וואס זיי האבן אויסגעלאזט. יוצר אור האבן זיי אויסגעלאזט וועגן יעצט בשעת זיי זאגן די ברכות איז נאכנישט געווען אין קיין זמן פון יוצר אור. איך קען נישט זאגן יוצר אור ווען ס'איז טונקל. און דאס די משנה זאגט אז מ'זאגט נאר ברכה אחת איז נישט ווייל מ'זאגט נאר ברכה אחת. ניין! איך דארף זאגן ביידע. און ברכות זענען יא מעכב זו את זו. נאר איך גיי עס זאגן שפעטער ווען ס'קומט די זמן. פון דעם וואס איך לערן ארויס פון דא אז אין ברכות מעכבות זו את זו, מוז זיין

אז אין מאי ברכות אין מעכבות זו את זו, סדר ברכות, ס'איז טאקע נישט דא אזא הלכה אז אין ברכות מעכבות זו את זו, ס'איז יא מעכב. די איינציגע זאך וואס איך נעם פון דא ארויס איז די סדר פון ברכות, אז וועלכע חז"ל האבן מתקן געווען קודם און נאכדעם איז נישט מעכב אויב איך טויש דעם סדר, אזוי ווי מ'זעט טאקע די כהנים האבן דא געטון אז זיי האבן קודם געזאגט אהבה רבה און נאכדעם געזאגט יוצר אור, ממילא פאל איך אוועק מיט די גאנצע ראיה אז ס'איז דווקא געזאגט יוצר אור, און דאס מיינט אז מכללא. אז ס'איז נישט אזוי מוכרח. גייען מיר ווייטער. איז געשטאנען אין דער משנה. שטאנען אין דער משנה וקורין עשרת הדיברות שמע והיה אם שמוע ויאמר אמת ויציב עבודה ברכת כהנים. דאס איז די סדר וואס כהנים האבן געטון אין בית המקדש. דרשנט די גמרא אמר רב יהודה אמר שמואל אף בגבולין אפילו אינדרויסן פון בית המקדש ביקרי ביקשו לקרות כן מ'האט געוואלט צולייגן צו קרישמע די פרשה פון עשרת הדיברות אלא שכבר ביטלום. מען האט עס מבטל געווען מפני תרעומת המינים, מען האט מורא געהאט אז עס וועלן קומען מינים, און די גירסא דא איז וואס מען האט ארויסגענומען פון די צענזור איז תלמידי ישו, דאס איז אותו האיש, און זיי וועלן זאגן פאר די אידן און פאר עמי הארצים אז די גאנצע תורה איז נישט מסיני, נאר די פרשה פון עשרת הדיברות, ווי ווייס איך, וואס זעסט דאך אז אין בית מדרש זאגט מען נאר

נישט אריינגעגאנגען אין די סדר הפרשיות פון קרישמע, איז געשטאנען ווייטער ובשבת מוסיפין ברכה אחת למשמר היוצא, ווען ס'קומט שבת האבן די כהנים וואס זענען ארויס האבן געווינטשן נאך א ברכה, צוגעלייגט א ברכה צו די תפילה צו באגריסן די כהנים וואס קומען אריין, מאי ברכה אחת? אמר רב חלבו האט רב חלבו געזאגט משמר היוצא אומר למשמר הנכנס אז מי ששיכן את שמו בבית הזה, הוא ישכין ביניכם אהבה ואחוה ושלום ורעות, אז ס'זאל רוען שלום צווישן ענק, ווי די מפרשים זענען מסביר אז כהנים טרעפן מיר זענען זריזים, און זיי האבן א, ס'דא כהנים רגזנים, זיי האבן א ענין פון פון פון פון רוגזה, און מ'טרעפט טאקע אז ס'געווען גרויסע מחלוקת'ן, און מ'האט געמוזט איינפירן א פייס ס'איז געקומען לידי סכנה, מ'האט געמוזט מאכן א גורל, מ'האט געמוזט מאכן א גורל ווער ס'זאל טון די עבודה אויפן מזבח, ווייל איינער איז ממש געשעדיגט געווארן.

אז דארט ווי איך דארף האבן א חסימה האב איך נישט קיין רעכט אויסצולאזן די חסימה, זאגט די הייליגע גמרא. פשיטא, דאס איז א זיכערע זאך, אז היכא דנקט כסא דחמרא בידיה, אז א מענטש נעמט, אז א מענטש נעמט א כוס וויין אין זיין האנט, וקסבר דשכרא, און ער האט געמיינט אז ס'איז ביר, ופתח ומברך אדעתא דשכרא, ער זאגט ברוך אתה השם אלקינו מלך העולם, ווילאנג ער זאגט אתה ה' אלקינו מלך העולם, דאס הייסט ברכה און מלכות, די ערשטע האלב פון די ברכה פאר די חסימה, האט ער געמיינט אז ער דארף דא ענדיגן מיט א שהכל, און דעמאלטס כאפט ער זיך א ניין אז ס'איז וויין, וסיים בדחמרא, און ער זאגט נישט שהכל, ער זאגט בורא פרי הגפן, יצא האט ער זיכער יוצא געווען, ווייל ס'נישט קיין מחשבת פסול, דאי נמי אם אמר שהכל נהיה בדברו יצא. מיך ארט נישט אויב מאכט ער בדיעבד א שהכל אויף וויין, האט ער אויך בדיעבד יוצא געווען פארוואס? דהא תנן על כולם אם אמר שהכל נהיה בדברו יצא, שהכל נהיה בדברו גייט ארויף אויף אלעם, און בדיעבד קען איך יוצא זיין אפילו אויף וויין מיט א שהכל, מילא אז ער האט געטראכט א שהכל און געענדיגט מיט א גפן איז מיר נישט אזא פראבלעם ווייל אין ווארסט קעיס סענעריאו ווען ער ענדיגט מיט א שהכל בין איך אויך אקעי. וואס טוט זיך ווען די מעשה איז פארקערט? אלא היכא, אלא היכא דקא נקיט. אלא היכא דקא נקיט כסא דשיכרא, א מענטש האלט א כוס ביר בידיה וקסבר דחמרא און ער געמיינט אז ס'איז וויין, פתח ובריך אדעתא דחמרא, ער זאגט ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם, און אין זיין קאפ מיינט ער אז ער האט וויין, און ער פלאנט צו ענדיגן מיט הגפן, אבער וסיים בדשיכרא, ער האט יא געענדיגט גוט מיט א שהכל, ווערט יעצט א שאלה מאי בתר עיקר ברכה אזלינן, וואס דאס איז די ברכה און מלכות, די השם מיט די מלך העולם, און דאס איז נישט געווען גוט ווייל ער האט געטראכט פון הגפן, און הגפן ארבעט נישט אויף קיין ביר. או בתר חתימה אזלינן, אדער גיי איך מיט דעם וואס ער האט געענדיגט, ער האט ריכטיג געענדיגט, ער האט געענדיגט מיט א שהכל נהיה בדברו. תא שמע, וויל די גמרא ברענגען א ראיה פון א ברייתא, שחרית, ס'איז געווען צופרי, פתח ביוצר אור, א מענטש האט אנגעהויבן און געזאגט ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם, יוצר אור, ער האט געטראכט. פון זאגן יוצר אור, ער האט געדענקט אז ער איז יעצט ביי שחרית אין בית מדרש, ער האט נישט געזאגט יוצר אור, ער האט געטראכט ביי די פתיחה פון די ברכה יוצר אור, אבער וסיים פאקטיש ארויסגעזאגט האט ער אשר בדברו מעריב ערבים איז לא יצא, פארוואס? ווייל די חתימה איז נישט גוט, פתח במעריב ערבים, אויב האט ער געטראכט בשעת'ן זאגן השם אלוקינו מלך העולם אז איך דאוון דא מעריב אבער ער האט זיך געכאפט. וסיים ביוצר אור און האט יא געענדיגט ריכטיג איז יצא. די זעלבע מעשה פארקערט, ערבית קומט ביי מעריב פתח במעריב ערבים, ער טראכט ריכטיג, אבער וסיים ביוצר אור ער זאגט די ווערטער נישט ריכטיג איז לא יצא, פתח ביוצר אור ער טראכט נישט ריכטיג, וסיים במעריב ערבים ער זאגט די ווערטער יא ריכטיג איז יצא, כללו של דבר פירט די ברייתא אויס הכל הולך אחר החיתום, איך קוק וויאזוי ער האט געענדיגט, מילא לכאורה דארף איך קענען פושט זיין אונזער בעיא, עס שטייט דא קלאר אז איך הכל הולך אחר החיתום, איך קוק וואס ער האט פאקטיש ארויסגעזאגט, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם וואס די מחשבה בשעת ברכה און מלכות איז נישט געווען גוט, לכאורה וואס די שאלה דא צו גיין ווייטער, ענטפערט די גמרא שאני התם דקאמר ברוך יוצר המאורות. און די זעלבע זאך ביינאכט האב איך געהאט ברוך אתה השם אלקינו מלך העולם מעריב ערבים, די ברייתא רעדט זיך פון אזא סארט ברכה וואס האט אויך א חתימה, ס'האט אויך א חתימה, און איך זאג נאכאמאל ברוך אתה השם, האב איך די צווייטע האלב פון די ברכה וואס האט וואס האט השם, ס'האט ס'האט די חלק, ס'האט ברוך אתה השם, ס'האט א עיקר ברכה וואס זאל מיך ארויסבעילן, הגם די מחשבה איז נישט געווען גוט ביי אנהייב פון די ברכה ווען כ'האב געזאגט ברוך אתה השם אלקינו מלך העולם, וואס טוט זיך אבער ביי אונזער שאלה? וואס איך רעד סך הכל פון א שהכל און א הגפן, איך רעד פון א שהכל, הגפן נישט, ווייל ביי הגפן אז איך טראכט שהכל ארבעט מיך נישט, איך רעד פון א איך האב אויסגעפירט מיט א שהכל האב איך נישט נאכאמאל א ברוך אתה השם, איך האב נישט קיין חתימה וואס זאל מיך ארויסבעילן, מילא בלייבט די שאלה. זאגט די גמרא יעצט הניחא לרב דאמר כל ברכה שאין בה הזכרת השם אינה ברכה, רב זאגט אז ווילאנג ברוך יוצר המאורות איז נישט קיין ברכה, ברוך אתה השם יוצר המאורות, הייסט א הייסט א הייסט א גוטע ברכה מילא דא פארשטיי איך זייער גוט ווען איך פיר אויס און איך זאג ברוך אתה ה' יוצר המאורות אדער ברוך אתה ה' המעריב ערבים בעלט מיך עס ארויס ס'שלעפט מיך אוועק פון די פראבלעמאטישע ברוך אתה ה' וואס כ'האב אנגעהויבן מיט א נישט ריכטיגע מחשבה ווייל די סיפא איז א גוטע ברכה אלא לרבי יוחנן דאמר כל ברכה שאין בה מלכות אינה ברכה מאי איכא למימר די סוף פון ברוך אתה ה' יוצר המאורות האט נישט קיין מלך העולם ס'האט נישט קיין מלכות איז דאס נישט קיין ריכטיגע ברכה אז ס'האט נישט קיין ריכטיגע ברכה ווי האט עס מיר א כח ארויסצושלעפן פון דעם וואס כ'האב נישט געהאט קיין גוטע מחשבה בתחילה? מאי איכא למימר? ענטפערט די גמרא א אנדערע הפלא'דיגע תירוץ, אלא כיוון דאמר רבה בר עולא כדי להזכיר מדת יום בלילה ומדת לילה ביום כי קאמר ברכה ומלכות מעיקרא אתרוייהו קאמר, ווען איך זאג ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם צופרי און איך טראכט פון מעריב, איך טראכט פון מעריב ערבים, די מחשבה איז נישט קיין מחשבת פסול, ווייל אפילו א מחשבת מעריב אנהאלט אין זיך ביידע, אזוי ווי אונז האמיר אויבן געהאט, אז ווען איך אין יעדע תפילה לויב איך דעם אייבערשטן סיי אויף אור און סיי אויף חושך, מילא אפילו על צד אז ס'איז מעריב רעד איך אויך פון שחרית, די זעלבע זאך פארקערט, ווען איך טראכט ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם און איך טראכט פון שחרית ווען איך דארף דאווענען מעריב, איז אויך נישט קיין פראבלעם, ווייל אין שחרית ליגט אויך מעריב, מילא אין אזא פאל זאג איך דיר אז אויב האב איך ריכטיג געענדיגט איז הכל הולך אחר החיתום און איך האב יוצא געווען, ווייל די מחשבה בשעת ברכה ומלכות איז נישט געווען קיין פראבלעמאטישע מחשבה, ווייל דערינען ליגט. סיי ווי ביידע, עס ליגט סיי שחרית און סיי מעריב, הגם מיין עיקר פאוקוס איז געווען אויף שחרית אדער אויף מעריב, אבער יעדע שחרית און יעדע מעריב קומט מיט ביידע, וואס טוט זיך, בלייב איך ווייטער מיט די שאלה וואס טוט זיך ביי אונז ווען איך מאך ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם און איך טראכט פון הגפן און איך ענדיג מיט שהכל, די הגפן איז א פראבלעמאטישע הגפן. תא שמע, וויל די גמרא פושט זיין די איבעיא מסיפא. כללו של דבר, די ברייתא האט אויסגעפירט הכל הולך אחר החיתום. כללו של דבר לאתויי מאי, ווען איך זאג די כללו של דבר, די פשט איז איך וויל דיך כולל זיין אין די הלכה נאך פעלער. איך האב גערעדט פון איין פאל, פון פתח ביוצר אור, אדער פתח במעריב ערבים, איך וויל עפלייען די הלכה אויף ענליכע פעלער, זאג איך דיר די כללו של דבר, כללו של דבר, אז איבעראל וואו זאלסט דיך טרעפן א ענליכע סינעריאו, וואס דו האסט די שאלה, זאלסטו וויסן אז הכל הולך אחר החיתום, יא? מאי לאו לאתויי הא דאמרן איז דאך פשוט אז די משנה מיינט צו זאגן אזא זאך ווען איך מאך א ברכת הפירות און איך זאג עס נישט ריכטיג. ענפערט די גמרא לא, לאתויי נהמא ותמרי, מען רעדט נישט פון שיכרא וחמרא, מען רעדט פון אזא ענליכע מעשה נאר עס איז געווען מיט ברויט און תמרים און טייטלען, פרעגט די גמרא היכי דמי וויאזוי רעדט זיך עס אילימא דאכל נהמא? א מענטש געס געגעסן ברויט וקסבר דתמרי ער האט נישט געכאפט אז ער עסט ברויט וקסבר דתמרי אכל ער האט געמיינט אז ער עסט טייטל ופתח אדעתא דתמרי ער האט אנגעהויבן ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם און זיין פלאן איז געווען צו זאגן על העץ ועל פרי העץ ווייל אין זיין קאפ האט ער געמיינט ער געגעסן ער געגעסן טייטלען וסיים בדנהמא למעשה כאפט ער זיך ער זעהט דא דעם דעם בייגל'ס בעג, זעהט ער אז ער האט יא געגעסן ברויט, זאגט ער שנעל הזן את העולם, היינו בעיין, ס'איז דאך אונזער שאלה, אין זיין מחשבה האט ער געוואלט מאכן על העץ, ער האט אויסגעפירט מיט א הזן, דאך איז ממש אונזער שאלה, סאו וואס זאגסטו מיר, נישט שיכרא וחמרא יא יא יא נהמא ותמרי, ס'איז היינו הך, ס'איז היינו טעמא דשופר און היינו טעמא דמגילה, נו וואס דען, לא צריכא, מ'רעדט פון א אנדערע פאל, כגון דאכל תמרי, דער מענטש האט געגעסן טייטלען, וקסבר נהמא אכל, ער האט געמיינט אז ער האט געגעסן ברויט, ופתח בדנהמא, ער זאגט ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם און זיין פלאן איז געווען צו ענדיגן הזן, אבער וסיים בדתמרי, ער האט גוט אויסגעפירט און ער האט געזאגט על העץ, יצא איז ער יא יוצא אפילו סיים בדנהמא, אפילו א מענטש בענטשט ברכת המזון, ער זאגט הזן את העולם כולו בטובו בחן בחסד, ער מאכט נישט קיין על העץ אויף תמרי, איז נמי יצא, איז ער אויך יוצא בדיעבד, מאי טעמא, פארוואס דתמרי? נמי מיזן זייני מען טרעפט אויף אסאך פלעצער אין ש"ס אז טייטלען איז א זאך וואס האט געזעטיגט ממילא בדיעבד קען איך מאכן א הזן אפילו אויף טייטלען דאך איז ווייטער נישט אונזער שאלה ווייל אונז האבן אנגעהויבן אונזער גאנצע שמועס אז אויב האב איך געטראכט פון א שהכל און געענדיגט מיט א גפן איז דאס נישט קיין איז נישט פראבלעמאטיש ווייל שהכל ארבעט אויף אלעם און דארט איז נישט מיין שאלה מיין שאלה איז נאר געווען פארקערט ווען איך טראכט פון אזא סארט ברכה וואס גייט דא נישט ארבעטן ממילא בלייב איך ווייטער ביי די שאלה און די גמרא האט נישט פושט געווען די בעיה ווען א מענטש האט געטראכט פון א פון א גפן און איז געענדיגט מיט א שהכל, תוס' ברענגט צוויי שיטות וויאזוי מען זאל טון להלכה, און ביז דא איז די היינטיגע שיעור בסייעתא דשמיא.